היינט לערנען אונז וועגן די בגדי כהונה, אזוי ווי די מסדר הפרקים האט עס אוועקגעשטעלט און ס'מאכט אזוי סענס, אז מ'הייבט אן אתה הקרב אהרן אחיך ואת בניו איתו צו מאכן כהנים, און מ'גייט זען ווי אזוי ווערט מען כהנים ווייל דער חלק פון די כהונה איז ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת דאס הייסט די בגדים זענען א דין אין די כהונה זיי מאכן אים כהונה ס'איז סיי לכבוד הכהונה און סיי מיט דעם ווערט ער א כהן אזוי וועלן אונז לערנען שפעטער, ס'הייסט מרובה בגדים ס'מאכט אזוי ווי א געוויסע קדושה. און נאך א זאך שטייט דא, הגם שפעטער גייט עס שטיין אויך אויף די משכן, אבער זאל מען רעדן מיט חכמי לב, וואס האבן רוח חכמה, דאס הייסט מענטשן וואס פארשטייען, וואס קענען מאכן שיינע זאכן, אז זיי זאלן מאכן די בגדי קודש לכהנו לי, מ'דארף טראכטן פארוואס עס שטייט פונקט דא, אבער זעט אויס אז מען דארף א ספעציעלע חכמה, מער ווי פריער, צו מאכן די בגדי כהונה. יעצט אונז האבן די ליסט פון בגדי כהונה, פעימאס ליסט, שטייט דא, חושן, אפוד, מעיל, כתונת תשבץ, מצנפת, און אבנט, אכטע איז מכנסיים, וואס עס שטייט שפעטער איז נישט אין די ליסט. און ווייטער נאכמעל ועשו, ס'איז א זייער זייער שיין איבערגעשטעלט יעדע מאל שטייט נאכמעל ועשו בגדי קודש, און זיי זאלן נעמען די זהב ותכלת און אזוי ווייטער און פון דעם מאכן, כ'וויל נאר זאגן, אונז ווייסן נישט וואס די אלע זאכן זענען, עס שטייט דא א ליסט, מ'זאל מאכן א חושן און א אפוד און א מעיל, און שפעטער שטייט פרטים ווי אזוי זאל מען מאכן די חושן, ווי זאל מען מאכן די אפוד, און אזוי ווייטער, און אסאך פון די פרטים העלפן צו אבער אונז זענען מיסינג די עיקר זאך, אונז אונז יודעים, מ'זעט שוין רשי רעדט שוין זאגט שוין דאס ביי די אפוד, דא ווייסט איך נישט וואס א חושן איז ווייסט איך נישט וואס א אפוד איז ענליך קען מען זאגן ביי די משכן למשל א ארון ווייסט יעדער איינער וואס א ארון איז אונז קענען זיך שוין עס איז א באקס אקעי א שולחן איז א שולחן א מנורה איז א מנורה נאכדעם די פרטים מוטשעט מען זיך טאקע די מפרשים פונקטליך צו מסביר זיין די פרטים אבער בערך ווייסט מען וואס ס'איז זעלבע זאך א מכנסיים ווייסט מען וואס ס'איז א כתונת ווייסט מען וואס ס'איז אבער די חושן די אפוד בעיקר די צוויי זאכן אפשר די ציץ ווייסט מען פשוט נישט וואס ס'איז. סא האב איך געזאגט אז די אכטע איז נישט מכנסיים, מכנסיים איז א ניינטע, יא די ציץ שטייט אויך נישט דא וואס שטייט שפעטער. און אקעי אונז ווייסן נישט וואס ס'איז, ס'איז זייער שווער זיך צו אויספיגערן פון די פרטים וואס שטייט, די קצונה זאלסטו אויסשניידן זאלסטו מאכן אזוי, זייער שווער אויספיגערן וואס דאס אפוד איז לכתחילה, ממילא מוטשען זיך אלע מפרשים וואס גייט דא פאר, ס'איז זייער שווער צו פארשטיין. א זאך וואס שטייט יא וואס מ'קען פארשטיין אפשר ביי אלע בגדים, וואס ס'שטייט וואס ס'איז פאר. לאמיר אנגיין אויפן סדר שנעל. אפוד האט כתפות ס'האט א חשב, יעצט ס'האט אבני שוהם וואס אויף דעם שטייט די שמות בני ישראל ס'הייסט די שמות בני ישראל כפשוטו יא די קינדער פון ישראל, געווענליך בני ישראל מיינט אידישע קינדער דא מיינט עס די קינדער פון ישראל די צוועלף שבטים שבטי ישראל און דאס לייגט מען על כתפות האפוד, אויף דעם שטייט די מטרה ונשא אהרן את שמותם לפני השם לזכרון, וואס מיינט דאס פונקטליך לזכרון לזכרון איז א לשון תפילה ס'איז א לשון הזכרה דארף מען טראכטן אויב ס'דא אזאך לזכרון ס'איז מזכיר לפני השם די שמות בני ישראל אפשר מיינט עס די שבטים וואס זיי הייסן אויף דעם. כ'ווייס נישט אויב ס'מיינט סתם דערמאנען די נשמה פון די מענטשן פון די שבטים, נאכדעם איז דא אזאך וואס הייסט משבצות זהב, איך ווייס נישט וואס דאס איז, און מ'הענגט עס צו מיט די שרשרות מיינט עס א טשעין פון זהב, מ'קאנעקט עס, שפעטער גייט מען זען אז די אפוד קאנעקט זיך מיט די חושן מיט דעם. יעצט צווייטע זאך, דא אזאך וואס הייסט חושן משפט, וואס דאס טוט, וואס טוט די חושן, וואס האט עס מיט די משפט, שטייט נישט געהעריג קלאר. ס'איז סקווער, ס'איז א זרת ברייט און א זרת לאנג, און ס'איז דא אין דעם פיר ראוס שטיינער, ס'שטייט די נעמען פון אלע צוועלף שטיינער, און ווייטער די אבנים זענען על שמות בני ישראל, ס'איז ענליך צו די אפוד, ביידע האסטו צוויי מאל די שמות בני ישראל, איינמאל זעקס און זעקס אויף די כתפות האפוד, און איינמאל יעדע איינס עקסטער אויף די אבני החושן אין די פיר ראוס פון דריי שטיינער יעדע איינס. מאכט מען אויך שרשות, מ'מאכט טבעות, מ'לייגט אריין די עבותות זהב על שתי הטבעות, און מ'קאנעקט עס צו די כתפות האפוד, זעט אויס מיט די שרשות וואס מ'האט גערעדט פריער ביי די אפוד. נאכדעם איז דא נאך שתי טבעות זהב, וואס דאס לייגט מען על שתי כתפות האפוד ווייטער און מ'קאנעקט עס צו די אפוד, און אדורך דעם ולא יזח החושן מעל האפוד, זעט אויס אז די חושן מיט די אפוד גייען צוזאמען אגעין, די פיקטשערס קען יעדער איינער צו דאס איז טאקע אזוי ווי עס האט אויסגעזען, דאס ווייסן אונז נישט. און אויף דעם שטייט אויך די פשט ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחושן המשפט על לבו ווייטער לזכרון לפני השם תמיד דאס איז איין זאך, נאכדעם א דריטע זאך, אין די חושן המשפט לייגט מען אריין א זאך וואס הייסט אורים ותומים, נאך א זאך וואס אונז ווייסן נישט וואס דאס איז, און דאס איז על לב אהרן ונשא את משפט בני ישראל על ליבו, זעט מען וואס אונז לערנען געווענליך אז אורים ותומים האט געזאגט וואס ס'גייט זיין די משפט און אזוי ווייטער אבער דאס דארף מען וויסן וואס ס'שטייט, דריטע בגד איז א מעיל, ס'האט א געוויסע פרטים וויאזוי מ'זאל עס מאכן, פי ראשו בתוכו וואטעווער דעט איז, ס'דא אויף דעם רימונים און אויף די רימונים שטייט די טעם ונשמע קולו בבואו אל הקודש, סאיז סאיז פשוט מיין איך אלעמאל ס'איז דרך ארץ מ'גייט אריין אין א פלאץ קנאפן אויפן טיר אזוי ווען ער גייט אריין אין קודש הקדשים אין בית המקדש איז גיט ער א קנאק, גיט ער א קלינג מיט די רינגעל אז מ'זאל נישט אריינקומען בפתע פתאום. נאכדעם שטייט מ'זאל מאכן ציץ זהב, ס'שטייט נישט דאס, איז געשטאנען פריער אין דער ליסט פון די בגדים, מ'דארף פארשטיין אפשר איז נאר א קאנעקשאן מיט אנדערע בגדים, מ'לייגט עס אויף די מצנפת, אפשר הייסט עס א חלק פון די מצנפת, און דעם שטייט אויך אבער די טעם, על מצח אהרן, נאכדעם ונשא אהרן את עוון הקדשים על מצחו תמיד לרצון, דאס איז נישט נאר לזכרון נאר לרצון. לערנען זאל מאכן א כתונת מיט תשבץ, וואטעווער דעט מינס עקזעקטלי, א מצנפת, א אבנט, נאכדעם פאר די בני אהרן אויך מאכן כתונת, אבנט, מגבעות, די דריי בגדים די אנדערע זאכן האבן זיי נישט געהאט און מען טוט זיי אן אלע צוזאמען ומשחת אותם נאכדעם ווערט זיי וכהנו לי נאך דעם סוף אלעס שטייט מען זאל מאכן מכנסי בד וואס איז לכסות בשר ערווה אזוי האבן זיי געלערנט פריער אז לא תגלה ערותך עליו ס'פאסט נישט צו גיין אויפן מזבח מען זאל זעהן די ערווה ממילא דארף מען זיך אנטוהן הויזן דאס איז זעהט אויס נישט אזוי א דין פון בגדי כהונה דאס איז נאר לצניעות און והיו על אהרן ולא ישאו עוון ומת פארוואס ווייל אויב וועט עס זיין אנדערש וועט עס זיין א עוון פון נישט צניעות.